אסאך יארן צוריק איך האב ווען מען האט מיר געבעטן פארשטעלן דוד'ן האב איך באמת נישט געוואוסט וואס צו זאגן ווייל וואס זאגט מען וועגן א מענטשן וואס מען קען זייער גוט און אזוי נאנט האב איך אים אנגעקלונגען און כ'האב געפרעגט דוד וואס זאל איך זאגן האבן מיר זיך אזוי פארשטענדיגט און דאס האבן מיר באשטימט די סטאנדארד ביאגראפיע פון א אידישן שרייבער.

וואס מען האט אים צוגעטיילט ביי דער צווייטער לאנד קאנפערענץ פאר אידיש דוד ברוך הבא אינדערהיים מיר זענען זייער נייגעריג דיך צו הערן רעדן.
א מיטאס, לויט דער דעפיניציע פון קלאוד לעווי שטראוס, איז א זאך וואס.

סיי רעאליסט סיי נביא, אן אייראפעער און א טראדיציאנאליסט, א רעוואלוציאנער און א רעאקציאנער, א כלל טוער און א יחידישער קינסטלער, א ניין זאגער און א בעל בטחון. ניט אומזיסט האט איטליכע ריכטונג אין אידישן לעבן צוגענומען פרצן צו זיך.

וואו אן אנאנימער קאצעטניק האט אנגעשריבן אן אוישוויצער נוסח פון מיין נישט די וועלט איז א קרעטשמע באשאפן. וואס האבן די אלע ריכטונגען געזען אין פרצ'ן און וואס איז זיין גרויסקייט? דער טעזיס פון מיין היינטיגן רעפעראט איז וואס פרץ אנטפלעקט פאר אונז דעם סוד פון אידישער באנייאונג. פון אידישער באנייאונג. אין פרצן זעען מיר אז באנייאונג הייבט זיך אן פון זיך אליין. אז וויבאלד פרץ האט אויסגעשעפט די מעגליכקייטן אין איין תחום, איז ער אריבער אין א צווייטן. א חוץ'ן ראמאן איז ניטא קיין איין זשאנער וואס פרץ זאל אים ניט האבן באהערשט. לידער און באלאדעס, הומארעסקעס און משלים.

און רעדעס, דאס אלץ האט פרץ אליין געטון, איז פון איין זייט זעהט מען א באנייאונג וואס גייט בהדרגה'דיג פון איין זשאנער צום צווייטן, אבער ביי פרצ'ן איז דא אן אנדער פרינציפ, א דיאלעקטישער פרינציפ, וואס איך וואלט אים אנגערופן שאפערישער פארראט. דאס איז אביסל א קאמפליצירטער פרינציפ, דעם טערמין האב איך איבערגענומען ביים ישראל קריטיקער גרשון שקד. שקד האט דאס געניצט אנדערש, צו באשרייבן די איבערזעצונגען, ביאליק'ס איבערזעצונג פון דאן קישוט, און בערקאוויטש'ס איבערזעצונג פון שלום עליכם. און שקד זאגט דאס זענען נישט קיין איבערזעצונגען, דאס איז א שאפערישער פארראט פון אריגינאל. דאס הייסט זיי האבן אליין געוואוסט וואס זיי טוען, זיי פארראטן דעם אריגינאל, אבער דאס איז אין נאמען פון שאפערישקייט, פון א נייעם מין נוסח צו באנייען די העברעאישע קולטור. איך וויל באנוצן דעם טערמין אביסל אנדערש, איך וויל דערמיט זאגן אז פרץ איז דער איז דער מוסטער פון דעם וואס נעמט איבער פארצייטישע זאכן אין נאמען פון היינטיגע ווערטן,

אין ניינצעטן יארהונדערט און פרץ אין צוואנציגסטן יארהונדערט. פאקטיש האבן מיר דא צוטאן מיט צוויי אידיש תקופות, די צוועלף יאר צווישן אַכצן אַכט און אַכציק ביז אַכצן נײַן און נײַנציק, און דערנאך די נייע ריכטונג פרץ'ס ביים אנהייב איצטיגן יארהונדערט ביז זיין טויט אין נײַנצן פֿופֿצן. איז לאמיר נעמען א קאנקרעטע דוגמא, וואס הייסט דאס אזוינס שאפערישער פארראט? מיר נעמען.

עס איז א דאנק דעם זכרון וואס די אלמנה קען זיך ארויפהייבן איבער איר גרויליגן לעבן. דערנאך קומט די לעזערין, וואו דורך שונד ראמאנען קען די יונגע פרוי אויף א מינוט זיך אינספירירן. און דער נייער ניגון, ווי און דער טיטל אליין זאגט אונז אז דאס איז דער ניגון וואס באהערשט דעם הונגער. דאס זענען אלץ בילדער פון שרעקליכער ארעמקייט.

האט אלעמאל ווייניגער געשיקט עסן געגעבן טעג, זענען זיך די ארעמע בחורים צעקראכן. ר' יעקל אבער וויל שוין דא שטארבן, און זיין תלמיד לייגן אים די שערבלעך אויף די אויגן. און זיי ביידע ליידן אויך אמאל הונגער. פון ווייניג עסן קומט ווייניג שלאפן. פון גאנצע נעכט נישט שלאפן און נישט עסן, א חשק

ס'איז א מורא'דיג סאטיריש ווערק, דער גאנצער צוגאנג דא איז אינגאנצן אנטי טראדיציאנעל, אבער טאמער עס איז נאך דא א ספק, ליינען מיר אין תחילת'דיגן נוסח, דעם ערשטן נוסח אין העברעאיש וואס איך זעץ פאר אייך איבער אין אידיש, דעם זעלבן פאראגראף ווי עס האט געקלונגען אין ערשטן נוסח. צו די טויערן פון דער פראקטישער קבלה. זענען זיי נאך נישט ערגאנגען, אבער די אידעאישע קבלה האט זיי אזוי דורכגעדרונגען און האט באווירקט זייערע טרוקענע ביינער ווי א באלזאם, אז גאנץ טשעכאנאווקע האט זיי געלויבט. די צוויי מקובלים, דער רב מיטן תלמיד, האבן זיך שוין קונה שם געווען אין דער גאנצער שטאט און געגנט, און אלע איינוואוינערס פון דער שטאט טשעכאנאווקע האבן זיך ניט געקענט ערווארטן אויפן קץ, ניט אַפֿן קץ פֿון משיח, ווײַל בן-דוד קומט שוין בממילא שוין מאָרגן, און צוליב דעם דאַרף קיין טשעכאַנאָווקער ניט אַרײַנטאָן קיין האַנט אין קאַלט וואַסער. נייערט אַפֿן סוף פֿון דער אידעיִשער קבלה, וואָס זי איז דער אָנהייב פֿון דער פּראַקטישער, און דאַן ערשט וועלן זײַן גרויסע ניסים און וווּנדער, ווי עס האָט בײַגעוווינט דער דור פֿון רב לייב שׂרהס. דא בויט פרץ אויף א גרויסן רעטארישן קרעשענדא און ביז צו א שפיץ מיט אזא מין פסעוודא לעגענדארישן פארגלייך אז דאס וועלן זיין ניסים וואס די וועלט האט נאך נישט געזען זינט ר' לייב שרה'ס, און גאנץ טשעכאנאווקע ווארט אויף גרויסע ניסים, וואס הייסט פראקטישע קבלה? דאס הייסט לכל הפחות עה שאפן א גולם. אדער ברענגען משיח'ן, יא, עפעס פראקטיש. און וואס קומט פאר צום סוף פון דער מעשה? מיר ווייסן אלע, דער תלמיד שטארבט פון הונגער. דאס איז דער נס. איז אין העברעאיש קיין שום ספק נישטא אז מיר האבן דא צו טאן מיט אן אנטי-חסידישער סאטירע.

נאך אפאר תעניתים, קרעכצט ער, וואלט ער שוין געשטארבן בנשיקה. אין ביידע נוסחאות, סיי אין העברעיש און סיי אין אידיש, לאכט זיך פרץ אויס פון א יענער וועלטישער תורה וואס פארהייליגט דעם טויט. די גייסטיגע פירערס. מיר האבן דאך צו טון נאך אלעמען מיט אינטעלעקטואלן, מיט א רב, מיט זיין תלמיד, מיט ישיבה לייט, אנשטאט זיי זאלן פרואוון עפעס פועל'ן אין דער פינסטערער ווירקליכקייט, קאנקורירן זיי צווישן זיך אין ווער קען שטארבן א שענערן טויט. הייסט עס אז דער פארראט איז דא זייער א בולט'ער, בולט'ער אין העברעאיש ווי אין אידיש. און דאס איז זייער אינטערעסאנט, לויט מיין מיינונג איז פרץ אין העברעאיש געבליבן א משכיל. געבליבן א משכיל. אין העברעאיש האט ער זיך קיינמאל נישט באפרייט פון די אנגענומענקייטן פון דער השכלה. בעת אין אידיש איז ער געווען א באנייער פון סאמע אנהייב אן. דערפאר איז דער אידישער נוסח אסאך סובטילער. כאטש איך באטאן אז אפילו אין אידיש קען קיין ספק נישט זיין אז דאס איז אן אנטי חסידיש ווערק. צו חסידות ווי א פאזיטיווע זאך איז פרץ ערשט דערגאנגען מיט צען יאר שפעטער, דעמאלט ווי מיר ווייסן האט ער אנטפלעקט דעם חסידישן ניגון ווי א מיטל פון גייסטיגער דערהייבונג, אבער דערוויילע אין די ניינציגער יארן איז ער נאך שטארק אנטי טראדיציאנעל.

דאס איז א מאטיוו וואס מיר געפינען שוין ביי יצחק ערטערן ביים אנהייב ניינצעטן יארהונדערט, און מסתמא האט דאס פארשטארקט דער פוילישער פאזיטיוויזם וואס האט געהאט זייער א פראקטישן קוק אויפן לעבן, קבלה האט באמת נישט געהאט דא קיין ארט. צו זען ווי שטארק אנטי-טראדיציאנעל פרץ איז דעמאלט געווען, קענען מיר א קוק טון אויף א צווייטן הויפט מאטיוו אין זיין שאפן, און דאס איז די טעמע פון מאן און פרוי, ער און זי. און דא זעען מיר ווי די טראדיציע, אדער פונקטליכער געזאגט די הלכה, האט א צעשטערערישן כח, א צעשטערערישן כח אין אידישן לעבן.

איין דערציילונג איז זייער באקאנט, אין קעלער שטוב, דאס האב איך נאך געלערנט אין מיטלשול, כ'געדענק דאס. די צווייטע דערציילונג האבן מיר נישט געלערנט אין מיטלשול צוליב פארשטענדליכע סיבות. די מעשה הייסט א פארשטערטער שבת. און דא זעען מיר א פארפאלק אנדערטהאלבן יאר נאך דער חתונה. דער חתן זרח טאר נישט ארויסווייזן זיין ליבע צום ווייב מירל. כל זמן די פרומע שוויגער שטייט דערביי. סערל, די שוויגער, פארקערפערט אין זיך דעם אידישן מיטלעלטער. איך ציטיר. סערל איז א מושלמת. לייענט עברי טייטש ווי א וואסער. קאן דאס טייטש-חומש מיטן קב הישר, מיטן ראשית חכמה, און נאך עטליכע אזוינע ספרים כמעט אויסנווייניג.

פארוואס מען שינדט אפ די הויט, מען וויקלט איין אין שטעכעדיגע דערנער, און מען הייסט נאך שעפן וואסער מיט א קאן אן א דנא. איין גליק איז נאר וואס גאט איז פול בארעמהארציג, ער וויל נישט מער נאר מען זאל תשובה טון. און מרים הערט דאס אלץ אויס מיט הארץ קלאפן, מיט ציטערדיגע ליפן, און א פנים ווי קרייד. און אט איז שוין שבת, דער איינציגער רו טאג, דאס איינציגע מאל אין וואך ווען סערל לאזט איר טאכטער אפאטעמען. איז אבער די צרה, וואס מרים איר טאכטער דארף אט אט האבן די צייט, און די מאמע וואכט איבער איר ווי א מלאך המוות. לויט מיין רעכענונג איז היינט, פארשטייסטו טאכטערשע, איז היינט די צייט. נאכנישט מאמעשי. גיב נאך אכטונג, טאכטער. צוליב דער מאמע'ס טעראר טאקטיק, צוליב איר פארקריפלטן צוגאנג צו די נאטירליכע אינסטינקטן פון מאן און ווייב, ווערט דאס א פארשטערטער שבת.

און ער וויקלט פאנאנדער פאר שלום עליכם'ען די טעארעטישע און פראקטישע יסודות פון זיין פראגראם. קודם כל, אויפן ערשטן ארט, דער פוילישער פאזיטיוויזם. און דער פאזיטיוויזם פון דעמאלט האט געשטעלט דעם טראפ אויף וויסנשאפט. אזוי אויך פרץ. בעלעטריסטיק, שרייבט ער צו שלום עליכם, איז ביי היינטיגן טאג א לוקסוס, מיר קענען זיך דאס פשוט נישט פארגינען.

אפשפיגלען דאס לעבן פון פויערישן פאלק, פון פשוט'ן פאלק, נאר צוגרייטן דאס פאלק פאר דער אינדוסטריעלער צוקונפט, וויסנשאפט, בילדונג, און אזוי שרייבט ער. דאס איז אין נחמן מייזעלס איבערזעצונג, די קארעספאנדענץ איז געווען אין העברעאיש, נישט אין אידיש. איך פארשטיי נישט, פארוואס פארלאנגט איר נאר פונעם לעבן פון אידן? דארף דען נישט קיין פאלק וויסן דאס לעבן פון דעם אנדערן פאלק וואס לעבט מיט אים צוזאמען? דארף מען דען נישט וויסן די אלגעמיינע לעבנס פארמען? פארוואס זאל דאס פאלק נישט וויסן די אלגעמיינע פראגן? און איר באגרעניצט אים נאר מיט אייגענע פראגן?

מוזן מיר איצט זארגן פאר זיך, און דער דאס איז וויכטיג ווייל ער האט ער איז נישט געווען פארבלענדט. דאס וואס ער האט גענאשט פונעם פוילישן פאזיטיוויזם מיינט נאך נישט אז ער האט געמיינט אז ס'איז שוין געקומען די גאולה, ניין. ער זאגט אז מיר מוזן אפהיטן און קולטיווירן אונזער נאציאנאלע אידענטיטעט, שעפן כח און אינספיראציע פון דער אידישער געשיכטע, און ספיציעל איז דאס וויכטיג פאר דער אידישער פרוי.

דאס איז נישט נאר ביי פרצן. די פוילישע קולטור, מעג זי זיין ווי רייך, קען ניט באפרידיקן אלע אונזערע גייסטיקע באדערפענישן. און אין לעצטן בריוו באהאנדלט פרץ דעם ענין פון מאדערניזם, וואו ער באטאנט אז באנייאונג הייסט נייע פארעם פאר נייעם תוכן. עס פאדערט א נייע קינסטלערישע שפראך. מען קען זיך נישט באנוגענען מיט פארטיגער סחורה. איך וועל ליינען בלויז א פאר זאצן, ווייל דאס איז באמת דער ערשטער מאניפעסט פון מאדערניזם וואס מיר פארמאגן. אזוי שרייבט ער, אז מאניש איז פארעפנטליכט געווארן, האב איך באקומען פיל לויב בריוו, אבער די אלע וואס האבן געלויבט, האבן באמערקט אז דאס פאלק פארשטייט נישט מאניש.

איך האב זיך געווענדט נישט צו זיין שפראך, נאר צו דער שפראך וואס דריקט אמשטארקסטן אויס דאס פילבארע, און דער לייענער וואס איז נישט געבילדעט זאל זיך אויסבילדן, אויפהייבן דעם לייענער צו זיך. עד כאן די טעאריע. וויאזשע האט עס פרץ אויסגעפירט אין דער אמת'ן?

און די דריטע דער משוגענער בטלן. וויל איך זיך אפשטעלן אויפן משוגענעם בטלן. פארוואס האט ער אויסגעקליבן דווקא צו שרייבן א דערציילונג וועגן א בטלן? ווייל א בטלן אין א שטעטל איז דער וואס באזיצט אן אינטעלעקטועלן וואקאבולאר. ער זיצט אין און לערנט גמרא איז ער אן אינטעלעקטועל, ער האט א וואקאבולאר אויף צו באשרייבן אינעווייניגסטע פסיכישע פראצעסן. אין מויל פון א וואסער טרעגער למשל וואלט אזא מאנאלאג גארנישט געקענט געמאלט זיין. דערצו איז ער א פרוש, אינגאנצן פארטאן אין זיך. און אפשר האט פרץ אויך געוואלט דא באטאנען, פונקט ווי אין מקובלים, דעם באנקראט פון דער טראדיציע. אט זעען מיר נאכאמאל

דאס הויז וואו דער רב וואוינט הייסט פאד קארפיעם און איך בערל חאנטשעס. אין טשעכאנאווקע קען מען מיך, מען ווייסט ווער בערל חאנטשעס איז, אבער אין אמעריקע? ווען איינער למשל גיט אזוי ראפטעם א זאג ארויס אין אמעריקע אין בית מדרש בערל חאנטשעס, נו, וואלט עמעץ געוואוסט אז מען מיינט מיך? שאני הכא. דא איז עפעס אנדערש.

אז עס איז געווען אויף דער וועלט א בערל חקרן, דער מאמע'ס א ברודער, וואו מען ווייס נישט אז איך בין, וואס מען רופט מיר, א משוגענער, א בטלן, א יתום, און אפשר גאר א חקרן אויך. איך בין, דאכט זיך, געראטן אין פעטער אריין. וואס פאר א רושם וואלט דאך געמאכט בערל חאנטשעס.

דאס איז נישט איך, דאס איז נישט דער תוך. עס איז באגרעניצט צו א געוויסן ארט, צו א געוויסן סאציאלן קאנטעקסט. דאס איז נישט איך, ווייל אין אמעריקע וואלט מען גארנישט געוואוסט ווער איך בין, קען עס נישט זיין בלויז מיין נאמען איז נישט דער נאמען, וואזשע קען עס יא זיין? אפשר איז עס א ירושה זאך? און דא גיט ער אונז זייער אסאך אינפארמאציע וועגן זיך אפילו נישט וויסנדיג. ער הייסט בערל חאנטשעס, ווער איז חנה? חנה די זיצערקע, זיין מאמע. ווייזט אויס א מאן וואס האט א נאמען נאך א פרוי. און דאס איז שוין א סימן. נישט סתם א פרוי נאר א זיצערקע. זי זיצט און זי פארדינט. זי איז דער דער מאן אין דער משפחה. זי, יא, זי, און זי געוועלטיגט. און ער איז, ער האט א נאמען נאך זיין מאמען. דער טאטע איז אויך געווען א לא יוצלח. דאס דערוויסן מיר זיך באלד.

אָבער װאָס טוט ער עפּעס טױבעלע? װער איז דאָס טױבעלע, װאָס ער דערמאָנט זי אין מיטן דערינען? זי װײסט, אַז ער איז אַ יאָסעם. װײַזט אױס, אַז זי איז די אײנציקע אין שטעטל, װאָס װײַזט אים אַרױס אַ ביסל מענטשלעכקײט. איז אפֿשר צוליב דעם דערמאָנט ער זי? נו, איך קען נישט. דאָס איז זײער אַ אָנגעפּיקעװעטער מאָנאָלאָג, אָבער נאָך אַ פּאָר זײַטן.

ווידער, דער וואקאבולאר איז זייער א טראדיציאנעלער, ס'איז אריין אין מיר א דיבוק, ער וואלט נישט געזאגט, צי בין איך א סקיצאפרעניקער? דאס איז נישט קיין אידיש ווארט, מען האט נישט גערעדט אזוי, אבער א דיבוק איז אן אויסדרוק וואס איטליכער קען, רעדט ער וועגן זיך ווי וועגן א דיבוק, און ער דערמאנט דא דעם ענין וועגן א גאנצע וואך אויסער מאנטיג און דינסטיג. וואס איז מאנטיג און דינסטיג? ער איז א ישיבה בחור און ער עסט טעג, צוויי טעג האט ער נישט צו עסן, צוויי טעג נאכאנאנד!

קיין וואונדער נישט וואס ער ווערט שיעור נישט משוגע. דער 'איך' זיינער איז אינגאנצן פאסיוו, עס נעמט אויף סטימולן פון דרויסן און ווייסט נישט מיט זיי וואס צו טון. אבער ווידעראמאל ווערט דאס אלץ ערקלערט אין א ריין טראדיציאנעלער שפראך. ווער דען פארט קלערט? הא? ווער זיצט אין מיר און קלערט?

די זעלבע טייבעלע וואס ער האט דערמאנט לכתחילה. דאס איז די פרוי פון וואלף סוחר. זי אין וועמען ער איז פארליבט. די צוליב וועמען ער איז גרייט צו הרג'ענען, און צום סוף וועט ער זיך אליין אומברענגען. דאס איז טייבעלע. און מיר דערוויסן זיך תוך כדי דיבור אז דער גאנצער מאנאלאג האט גארנישט צו טון מיטן הונגער, און גארנישט צו טון מיט אידענטיטעט, ס'האט צו טון מיט איר. ער גייט אויס נאך דער דאזיגער פרוי וואס ער וועט מיט איר קיינמאל נישט קענען חתונה האבן, וואס סך הכל וואס טוט זי פאר אים, זי גיט אים אפאר אלטע שיך, זי ווייזט אים ארויס אביסל מענטשליכקייט, און דאס אליין איז גענוג אז ער זאל ווערן משוגע. בלויז זי קען צוזאמענפירן די סתירה'דיגע שפליטערס פון זיין פערזענליכקייט, אבער אזוי ווי זי איז א באווייבטע און ער איז אן אומבאהאלפענער פרוש, איז זיין עראטישער פארלאנג א צעשטערערישער כח. ער וועט זיך אליין אומברענגען צוליב דעם. זעען מיר דא אן אויסערגעווענליך פרעציזער אנאליז פון פסיכישע פראצעסן אין עקסטרעמיס. דער מענטש גייט אויס פון הונגער, דאס איז באמת א מאמענט פון גרעסטער שפאנונג, דינסטיג נאך צוויי טעג וואס ער האט געפאסט. ווען האט ער דאס געשריבן? אין אַכצן נײַנציק.

זעען מיר ביי פרצן פיניף סטראטעגיעס פון באנייאונג. באנייאונג הייבט זיך אן פון זיך אליין. באנייאונג הייסט שאפערישער פארראט, איבערנעמען דאס אייגענע אין נאמען פון פרעמדע ווערטן. באנייאונג הייסט קריטיש רעווידירן סיי דאס אייגענע סיי דאס פרעמדע. און באנייאונג הייסט געפינען נייע פארמען פאר נייעם תוכן. מ'קען צוגעבן נאך א זעקסטן פונקט, אז באנייאונג הייסט איינשטעלן, גיין אויף נישט קיין אויסגעטראטענע אידעאישע און קינסטלערישע וועגן. כדי צו באנייען מוז מען איינשטעלן, מישן זשאנערס, אריבערשפרינגען מחיצות, זוכן נייע סינטעזן. און דאס האט פרץ געטון. מיר גיבן א קוק למשל אויף צוויי דערציילונגען פון יענער צייט, באנטשע שווייג וואס איז אונז אלעמען באקאנט, אן ערשטמאליג ווערק, אבער א געמיש, אבער דא האט ער מצליח געווען, דאס איז א פערפעקט ווערק. אין דער זעלבער צייט שרייבט ער אן איינע פון זיינע ערשט זיין סאמע ערשטן מאנאלאג, חסידישן מאנאלאג, ווער עס גיט צום לעבן גיט פון וואנען צו לעבן, און דאָ האָט זיך אים נישט אײַנגעגעבן. דאָ איז דער פֿאַרנעם געװען צו ברײט. בײדע זײַנען זײ איבערגאַנגװערק. פֿון באָנטשע שװײַג פֿירט אַ ליניע צו די פֿאָלקסטימלעכע געשיכטן. פֿון דעם דאָזיקן מאָנאָלאָג, װער עס גיט צום לעבן, גיט פֿון װאַנען צום לעבן, פֿירט אַ ליניע צו חסידיש. אַזױ װי באָנטשע שװײַג איז אונדז אַלעמען באַקאַנט, װיל איך.

און מיר דערווארטן אז דער צדיק בנשי זאל ווערן באלוינט, און די גאנצע זאך איז געבויט לויט דער דאזיגער סכעמע. אבער עס איז נישט קיין פאלקס מעשה, מיר ווייסן דאס גלייך פון אנהייב אן, דער נאראטאר איז נישט קיין פאלקס נאראטאר, ער רעדט אין ברייטע גענעראליזאציעס, ער איז זייער שטארק דערווייטערט פון בנשי'ס וועלט באנעם. און דער העלד אליין, באנטשע, איז פלאך, וואס איז ער, מ'שטיינס געזאגט, א שווייגער, וואס טוט ער, גארנישט, ער שווייגט. זיין לעבן, א מער מעלאדראמאטיש לעבן קען מען זיך גארנישט פארשטעלן, ס'איז כמעט אומגלעבליך דאס וואס ער לעבט איבער, מיט א שטיפמוטער, און א באלעבאס, דער זעלבער באלעבאס וועמען ער ראטעוועט פון טויט, ווערט שפעטער דער טאטע פון זיין, באנטשע'ס, זון, נישט מער און נישט ווייניגער. און עס ווייזט אויס אז באנטשע האט אפילו נישט קיין כח גברא אויף אזוי ווייט. די גאנצע זאך איז געבויט מייסטעריש, די גאנצע איז א רעטארישער ווערק, מייסטעריש געבויט, ביז מיר קומען צו, ווידעראמאל, צום סוף, צום געלעכטער. וואס באדייט דעם קטיגורס געלעכטער? דאס איז די לעצטע זאך וואס קומט פאר אין דער מעשה. וואס וויל דא פרץ זאגן מיט זיין. בית דין של מעלה. דער קטיגור לויט מיין מיינונג לאכט זיך אויס ניט נאר פון באנטשען אליין, למאי ער קען ניט אויסחלומען מער ווי א בולקע מיט פוטער, נאך מער ער לאכט זיך אויס פונעם בית דין אליין וואס האט געגלייבט אז מען קען בכלל פארגיטיגן אזא מורא'דיג דעגראדירט לעבן. נאך אזא דעגראדאציע וואס באנטשע האט דורכגעמאכט, וואס קען מען אים שוין געבן אויף יענער וועלט צו פארגיטיגן? גארנישט. ס'איז אוממעגליך. רבותי, פאר אזעלכע ליידן, זאגט אונז פרץ, איז ניטא קיין באלוינונג, ניט אויף דער וועלט און אוודאי ניט אויף יענער וועלט. נו, אויף אויסצודריקן אזא פראטעסט האט דער פרץ עס געקענט טון נאר מחוץ דער רעאליסטישער נאוועלע. מען האט געדארפט האבן א הימל מיט א פאלקס מעשה מיט א גאנץ אנדערן גערעם. ווי געזאגט, אין זיין חסידישן מאנאלאג האט ער אויך פרובירט זייער א געוואגטן סינטעז, צו שאפן א יוחנן מלמד וואס זאל זיין סיי א חסיד סיי א וועלטליכער, אבער ס'האט זיך אים נישט איינגעגעבן, דאס איז אזא שעטנז-געשטאלט וואס קען גארנישט געמאלט זיין, אבער ער האט געמוזט פרואוון כדי שפעטער צו דערגרייכן דעם ריכטיגן סינטעז. קומען מיר צו איצטער. צום ווענדפונקט. וואס איז מיט פרצן פארגעקומען ביים אנהייב איצטיגן יארהונדערט? וואס האט אים באוואויגן צו פארלאזן דעם רעאליזם? ער האט צוועלף יאר זיך אפגעגעבן מיט כלערליי רעאליסטישע, האלב-רעאליסטישע זשאנערס, און אינמיטן דערינען, ווי מיר ווייסן אלע, זיך אינגאנצן געביטן א נייער פרץ? ווי קומט דאס פאר בכלל? און פארוואס פרץ דער מאדערניסט זאל זיך פלוצלונג נעמען צו די סאמע אלט-פרענקישסטע פארמען, חסידישע מאנאלאגן מיט פאלקס-מעשות מיט כ'ווייס וואס. פארוואס אזא מאדערנער מענטש, אזא אייראפעער? צי זאל דאס זיין בלויז א קינסטלערישער קאפריז? וואס קומט מיט אים פאר ביים אנהייב איצטיגן יארהונדערט? דוכט זיך מיר אז. דער ענטפער ליגט אין דעם וואס מיר האבן שוין געזען ביז איצט. אויב מיר ציען א סך הכל פונעם לעצטן יארהונדערט, פון די פון דעם וואס ער האט געשאפן צווישן אַכצן נײַן און נײַנציק און אַכצן נײַנציק און אַכצן נײַן און נײַנציק, זעען מיר וואס דא קומט פאר. וואס איז דער סך הכל? ער גיט אונז א מאפע פון דער מענטשליכער פסיכיק.

דערפאר מוז איצט די באנייאונג קומען פון ווייטן אמאל, פון ביכער, פון ספרים, פון דער טראדיציע. דער שרייבער אליין מוז זיך איצט ארויפהייבן איבערן גרויל פון דער אידישער און ארומיקער סביבה. קערט ער זיך אום צום מיטאס. צו לעגענדע, צו ראמאנס, ער געפינט א נייע סימבאלישע שפראך, א מער פאזיטיווע וויזיע, און דאס אלץ פארסך-הכל'ט ער אין זיין מאניפעסט וואס פעלט אונזער ליטעראטור, ער האט דאס געשריבן אין נײַנצן הונדערט צען, דעמאלט האט עס ווייזט אויס נישט געהאט קיין געוואלדיג גרויסע השפעה, אבער לויט מיין מיינונג איז דאס דער מאניפעסט פון אידישן ראמאנטיזם. וואס האט דאס איז א מין מייסטער פלאן פאר די קומענדיגע פופציג יאר אין דער אידישער ליטעראטור. צי האט זיך אים דאס איינגעגעבן דער די נייע ווענדונג זיינע? לאמיר א קוק טאן אויף דריי ווערק, זייער באקאנטע, איך וויל איך וויל נישט נעמען דאס וואס איז אומבאקאנט, נאר דאס וואס מיר האבן אלע אמאל געלייענט. דריי ווערק געשריבן אין זעלבן יאר, נײַנצן הונדערט פֿיר. מסירת נפש, דער קונצנמאכער, די דריי מתנות. און לאמיר א קוק טאן וואס וואס האט זיך געביטן ביי פרעצן, וואס האט ער דא אויפגעטאן. מסירת נפש, דאס האט אויך צו טאן מיט ער און זי, מאן און פרוי, אבער שוין ניט אין קעלערשטוב, נאר אין א טיפיש לעגענדאריש גערעם. דאס איז נישט קיין מעשה פון שוסטערס און שניידערס אין שטעטל.

אידעע איז תורה לשמה, און אזוי פארמולירט ער דאס, און הערט זיך צו צו דער שפראך, צום סטיל, דאס איז אינגאנצן אן אנדער פרץ. אזוי ציטירט ער ר' חיא'ן אין דער מעשה. אין תורה שרייבט ער אים בדרך המליצה, אלא מים. תורה איז געגליכן צו וואסער, אבער נישט אלע וואסערן פליסן ארויס פון גן עדן. נישט יעדערער הייסט עס לערנט לשם שמים. איינער לערנט לשם תאוות הנצחון, ער וויל איבעריאגן און מנצח זיין זיינע חברים. א צווייטער מיינט נאר צו באנוצן זיך מיטן כבוד פון דער תורה, נישט ער זאל מכבד זיין די תורה, נאר די תורה זאל אים מכבד זיין. א דריטער האט צום לערנען גאר אן אנדער מין יצר הרע, ער האט ליב שכל'דיגס.

וויל אבער ר' חי' א הדר ער זאל זיין תוכו כברו. דאס איז דער מענערישער פרינציפ. אט דאס זוכט א מאן, תורה לשמה, לערנען פאר זיך אליין, ריינער גאלער אבסטראקציע. אבער מרים האט אויך א מאמע, און אויב איר דערמאנט זיך, די מאמע האט זיך מוסר נפש געווען, איז גרייט זיך מוסר נפש צו זיין פאר איר אפילו נאכן טויט. אויפן טויטן בעט זאגט זי אן איר מאן, חייא זאלסט וויסן זיין אז אויב דו וועסט מיר דארפן וועל איך זיך מיען פאר דיר אפילו פון יענער וועלט. דאס איז. די מאַמע. לאָזן מיר דערװײַלע די פּרינצעסין און מיר גײען אַריבער צום פּרינץ. חנניה. װער איז חנניה? דער היפּוך, װײַל מיר האָבן דאָ צו טאָן מיט ראָמאַנס, און אַלץ אין ראָמאַנס מוז זײַן באַלאַנסירט אײנס קעגן אַנאַנד. חנניה איז אַ פּראָדוקט פֿון פֿאַלשן מסירת-נפֿש. אי פון זיין מאמע'ס צד, זיין מאמע האט אים געבאלעוועט, אים קיינמאל ניט געשטראפט, הייסן האט עס געדארפט הייסן אז זי איז זיך מוסר נפש פארן זון, וואס וואלט זי נישט געטאן פארן זון, אבער ניין, דאס איז פאלש מסירת נפש, ווייל זי האט אים געבאלעוועט און זי האט אים פארפירט דורך דעם וואס זי האט אים קיינמאל נישט געקענט דיסציפלינירן. אויך פונעם מלמד'ס צד.

פאר זיין ניין זאגן, פאר זיין פארקריפלטער תורה, פארגעסט ער אלצדינג און ער ריכט אפ גלות אין מדבר און ער הייבט אן תשובה טון. איך ציטיר. איינמאל, דערציילט ער, האט ער זיך געשאטן זאמד אויפן קאפ און לשם צער זיך געשטעלט אויף איין פוס און אלץ אינאיינעם געשריען אין הימל אריין, תורה!

מאכן אכט טאג נאך דער חתונה פאר אן אלמנה, הערט ער א מין בת קול אין הארצן וואס זאגט אים, חייא, זיי מקריב דיין טאכטער, דיין בת יחידה מרים. אברהם אבינו וואלט זיך נישט מיישב געווען. און עס איז קלאר אז רב חייא מוז דאס טון, ווייל דאס איז דער מענערישער פרינציפ. ביי א מאן פאדערט זיך מסירת נפש פאר דער תורה, כדי חנניה זאל צוריקבאקומען זיין תורה, וועט דער טאטע מקריב זיין די טאכטער, אזוי אזוי איז ריכטיג. מרים ווידער אנטפלעקט פארן טאטן איר געוואלדיגע ליבע צו חנניה'ן, זי זאגט אים, איך זאל זיין א ברודער זיינער וואלט איך פאר אים מוסר נפש געווען, און פלוצלונג טאטעשי דו האסט דאך מיר געזאגט איך זאל זאגן דעם אמת, האט מיר א שטראם הייס בלוט צוגעשלאגן צום הארץ, עס האט זיך מיר געדאכט אז באמת מוסר נפש זיין קאן זיך נאר א ווייב, און אין דעם איז זי געראטן אין דער מאמען. דאס איז די דער פרויאישער פרינציפ, אז א פרוי איז גרייט אינגאנצן זיך מוסר נפש זיין פאר זיינעט וועגן.

נאר דער תענוג, דעם תענוג פון ר' חייא'ן קענען מיר נישט באשרייבן, בפרט נאך אויף עברי-טייטש. די סודות התורה וואס חנניה האט מגלה געווען, הלא הם כתובים על ספר הישר, אין חנניה'ס ספר וואס ר' חייא האט ארויסגעגעבן מיט גאלדענעם שניט. וועלן מיר דעריבער פארלאזן די גאונים און זען וואס די צדקת מרים'ל טוט. די מענער זענען שוין באזארגט. תורה, זיי זיצן על התורה ועל העבודה און זיי הערן זיך צו צו די סאמע גרעסטע סודות פון דער וועלט. וואס טוט דערוויילע מרים? זי אנטלויפט אין גארטן אריין, פארשטעלט ווי חנניה, און פארשטעלט כדי דער גיפטיגער שלאנג זאל איר א בייס טאן אנשטאט אים, אנשטאט דעם מאן איז זי זיך מקריב פון זיינעטוועגן, און פון יענער וועלט שיקט מען זי צוריק, מען זעט וואס פאר א טעות מען האט געמאכט אויף יענער וועלט זאגט מען זאפארט איר שיקן צוריק, פארוואס עפעס דארף דאס אלץ פארקומען אין גארטן? ערשטנס ווייל עס מוז זיין א באלאנס, די מעשה האט זיך אנגעהויבן אין גארטן מוז זי זיך שליסן אין גארטן, אבער עס פאראן נאך א צווייטע סיבה, ווייל אין גארטן נארט זי אפ דעם שלאנג. און דאס איז דער היפך פון גן עדן, דאס איז פונקט דער היפך פון וואס איז געשען אין גן עדן, יא, דאס איז די חשיבות, די טאפלטע חשיבות פון דעם וואס מרים האט דא אויפגעטון, נישט מער און נישט ווייניגער, זי האט איבערגעקערט דעם מיטאס מיטן קאפ אראפ און מיט די פיס ארויף.